יעצט אז די חרון אף השם וואס איז געווען וועגן די מעל פון עכן איז אוועק געגאנגען קומט די אייבערשטער צו יהושע און ער זאגט אים האסט שוין נישט וואס מורא צו האבן קענסט נעמען די גאנצע עולם און גיין מאכן א מלחמה מיט עי דו גייסט מנצח זיין און זיי כובש זיין אזוי ווי האסט כובש געווען יריחו און די מלך יריחו און זעהן די מלך איז א חשובע זאך דא און עסט טוהן די זעלבע זאך ס'הייסט עסט מאכן א חרם די מענטשן עסט אלע הרג'ענען נאר אנדערש די נכסים. די שלל עסטו נישט טון אזוי ווי יריחו וואס דעמאלטס די שלל האט מען געגעבן א אויך א קרבן א הקדש און פון דעם איז טאקע ארויסגעקומען די מעל פון עכן נאר דא וועט מען שוין נעמען די שלל פאר זיך. און וואס זאלסטו טון? זאלסט מאכן א אורב, זאלסט מאכן א אמבוש, זאלסט זיי אויסנארן אביסל. וואס איז די פלאן פון די אמבוש? זעט מען ווי יהושע איז מסביר פאר די עולם די מעשה, ער נעמט דרייסיג טויזנט מענטשן, ס'הייסט דא גייען מיט די גאנצע עולם, נישט נאר דריי טויזנט מענטשן אזוי ווי פריערדיג, דאס איז געווען א חלק פון די טעות, איז חוץ פון די גאנצע ששים ריבוא וויפיל מענטשן ס'איז געווען נעמט ער דרײַסיק טויזענט זאגט זאלן גיין פון די אנדערע זייט שטאט אין די בעק ביינאכט מ'זאל נישט באמערקן און די יהושע מיט די נארמאלע עולם די גאנצע עולם וועט גיין אין די פראנט פון די שטאט און זיך מאכן ווי זיי אנטלויפן די גאנצע עי וועט ארויסגיין פון זיין שטאט און נאכלויפן די אידן זאלן מיינען אז זיי זענען מנצח אזוי ווי די ערשטע מאל ביז דערווייל וועט די מענטשן פון די אורב פון די בעק וועלן קומען צו אריין אין שטאט און עס פארברענען און זיי וועלן זיין סטאק צווישן די צוויי גרופעס אידן וואס קומען וואס מאכן האבן זיך געמאכט וואס זיי אנטלויפן און די וואס זענען געגאנגען פון די אנדערע זייט זאלן נישט האבן וואס צו טון זאלן נישט קענען אנטלויפן און די אידן וועלן אויספירן איז כך הוה יהושע שיקט די דרייסיג טויזנט מענטשן זיי גייען אין די אנדערע זייט בין בית אל ובין העי דארט ווי אברהם אבינו איז געגאנגען יהושע ביז דערווייל איז נאך בתוך העם מיט די עולם. און מארגן אינדערפרי שטייען אויף די גאנצע עולם און זיי גייען נגד העיר פון די פראנט און זיי גייען אויף צפון נאכדעם שטייט נאכאמאל אז ער שיקט נאך פֿינף טויזנט נאך א אורב וואס גייט אויף די אנדערע זייט מצד מערב רשי זאגט אז ס'איז געווען צוויי אורבים אפשר איז א טויש פון די פלאן אינצווישן קען מען חוקר זיין די מפרשים און ווייטער אבער על כל פנים זיי טוען זייער אריגינעלע פלאן ס'קומט אינדערפרי די מלך עי זעהט אז די אידן זענען חונה זענען רוען דארט אין פראנט פון זיין שטאט, קומט ער ארויס אינדערפרי, זיי הייבן אן אוועק צו לויפן כאילו, און ביזדערווייל, זיי לויפן אלע אוועק, גאנץ עי, די שטאט עי ווערט ליידיג, אלע לויפן ארויס, זיי מיינען אז זיי זענען מנצח, זיי לויפן נאך די אידן, די שטאט איז אפן, יעצט קומט די אייבערשטער צו יהושע, נאך א נייע סימן, א נייע סארט מופת, עס זאגט פאר יהושע ער זאל נעמען די כידון, כידון הייסט אזא, אזא שפיז אזא וואס מען ווארפט, ער זאל עס האלטן אין זיין האנט, און אזוי פוינטן קעגן יריחו, קעגן עי, און דאס וועט זיין א סימן אז די אידן זאלן מנצח זיין, און עס קען זיין אויך אז דאס איז געווען א סימן בעצם אז די מארב וואס שטייט די עמבוש פון די אנדערע זייט שטאט זאל קומען יעצט און פארברענען יריחו, און אזוי טאקע האבן זיי געטון, זיי שטייען אויף און זיי גייען נעמען א פייער א פאקל און זיי פארברענען די שטאט, און מיטאמאל אנשי העי דרייען זיך אויס און זיי אלע מיינען אז זיי לויפן נאך די אידן זיי זען אז די גאנצע שטאט ס'גייט ארויף א פייער מיט רויעך ס'איז צרות, און ביזדערווייל זענען זיי שוין געווארן פארלוירן האבן די אידן וואס זענען געווען אין די פראנט פון די שטאט אויך זיי געלאפן און מיילע זענען זיי געווען צווישן געווארן סטאק די די גוים די אנשי העי סטאק צווישן די צוויי גרופעס אידן און מ'האט זיי געהאט ויכו ביז נישט געבליבן קיין שריד ופליט די מלך העי האט מען געכאפט לעבעדיגערהייט מען גייט אים ברענגען פאר יהושע מאכן א ספעשל א מלך קומט א ספעשל הריגה ער גייט אבער אויך נישט הרגענען אבער ספעשל מיוחד. און די פסוק רעכנט אויס וויפיל מענטשן צוועלף טויזנט מענטשן פון די עי ס'איז נישט אזוי ווייניג וואס די מרגלים האבן געזאגט פריער צוועלף טויזנט מענטשן פון די עי האט מען געהארגעט יענע טאג מאיש ועד אשה און אזוי ווייטער און יהושע שטייט א גאנצע צייט ווי די אידן האבן געשלאגן און לוחם געווען מיט די עי איז געשטאנען יהושע מיט די כידון אשר בידו און געפוינט קעגן די עי און ביז דערווייל האט מען למעשה געמאכט א חרם חוץ פון די בהמות און די שלל האט מען גענומען פאר זיך אבער די מענטשן און די שטאט אליין האט מען אויך פארברענט און די פסוק זאגט אז די שטאט איז געבליבן א תל שממה עד היום הזה איז נאך אלץ פון די צייטן וואס מען האט געשריבן דעם ספר איז נאך אלץ געווען א מען האט נישט איבער געבויט הגם יריחו איז געווען ממש א חרם אויף איבערבויען דא זעט אויס סתם ס'נישט געווען איבער געבויט און די מלך העי אויך מען האט אים אויפגעהאנגען אויף א בוים ס'הייסט מען האט אים געהארגעט און אבער אזוי ווי די הלכה איז אפילו זעט אויס אפילו ביי א גוי לא תלין נבלתו על העץ פאר די ביינאכט האט מען אראפגענומען פון די בוים און מ'האט אים אוואו אריינגעווארפן אין עפעס א פלאץ ביים פתח העיר ביים טויער, און מ'האט אויפגעשטעלט א גרויסע גל אבנים, ס'הייסט נאך א גל אבנים, מ'האלט אין איין דא מאכן גל אבנים איז אויך א זכר פאר די מלך העי וואס מ'האט געכאפט. שוין יעצט אז מ'האט שוין כובש געווען צוויי שטעט, גייט קומט יהושע אן צו הר עיבל, און ער טוט וואס משה רבינו האט געהייסן מ'זאל טון אין פרשת ראה אין ספר דברים געדענקען אונז די מצוה, מ'זאל מאכן א מזבח, שעכטן דארט קרבנות, כורת זיין ברית, דורך די קרבנות לכאורה איז מען כורת די ברית, מ'האט געשריבן אויף אבנים. נישט די זעלבע אבנים וואס מ'האט געברענגט אין גלגל, יא דאס איז שוין א דריטע סעט אבנים, די משנה התורה, משנה תורת משה אשר כתב לפני בני ישראל, און מ'האט געמאכט די מעמד הר גריזים און הר עיבל וואס אונז לערנען וועגן אין פרשת כי תבוא, האלב עולם געשטאנען האלב זעקס שבטים אויף הר גריזים זעקס אויף הר עיבל, אזוי ווי די אייבערשטער האט געזאגט פאר משה, און מ'האט געזאגט די ברכות והקללות, ארור האיש און אזוי ווייטער, און אזוי ווי די פסוק זאגט לא היה דבר נישטא קיין איין זאך וואס אשר ציווה משה וואס יהושע האט נישט געליינט ער האט געטון פונקטליך דאס איז א גרויסע טיעם אין ספר יהושע אלעס וואס משה רבינו האט געהייסן וואס מען זאל טון ווען מען גייט אריין אין ארץ ישראל אין ספר דברים האט יהושע טאקע געטון און דא לערנען אונז ווי ער האט טאקע געטון די מצוה פון מאכן א מזבח אין הר עיבל און צו מאכן די כריתת ברית און די ברכות והקללות אויף הר עיבל.